ג' חלקים משיחת אור י ב סיוון תשמ ד. און וואס דאס אויכעט לאחרונה האט מען זיך מאחד געווען, מציע געווען אויף מאחד זיין כל ישראל אין דעם זעלבן ענין ווי דאס איז אין תורה, וואס אין וועלכן ענין גלייכן זיך אויס כל ישראל פון ראשיכם שבטיכם? ביז חוטב עציך ושואב מימיך איז דאס ניט אין הבנה והשגה, וואס דא איז דאך א חילוק גדול און א חילוק עיקרי צווישן ראשיכם ביז דעם רגל שבקומה ביז חוטב עציך ושואב מימיך אדער טפכם וכיוצא בזה, כמבואר אין דעם דרוש פון אתם ניצבים, וואס דארט איז ער מדגיש ביידע עניינים אז דאס איז לאחדים כאחד לאחדים.

זאל דאס זיין אויכעט אין אן אופן וואס זיי גלייכן זיך אבער אויס וויבאלד אז ס'איז תורה אחת דארפן זיי זיך אויסגלייכן אויכעט בגלוי איז דאס אין דעם ענין פון הלכה שבתורה וואס דעמאלט ווערט דאס לא ניתנה חס ושלום תורתו של כל אחד בידו נאר ס'מוז זיין א פסק דין הלכה ברור. ועד כדי כך אז משה רבינו זאגט ער דאך אין מדרש האט געפרעגט די שאלה ביי הקדוש ברוך הוא וויבאלד אז ער האט אים געגעבן תורה אין אן אופן פון מ ט פנים טהור און מ ט פנים היפך הטהרה און וואס וועט זיין בנוגע לפעול האט אים דער אייבישטער דאן אויף דערויף גענטפערט אז דאס האט תורה באווארנט און ער האט אריינגעשטעלט אין תורה אחרי רבים להטות וואס אחרי רבים להטות איז דאך דער פירוש אז דאס ווערט א דין אויכעט פארן מיעוט און נאך אן קיין חילוק נאך דערויף ווי מען האט אפגע'פסק'נט דעם דין, איז מיטן זעלבן שטורעם און שלימות ווערט דאס אפגעטון, ווערט דאס געטון על ידי הרבים ווי דאס ווערט געטון על ידי המיעוט, און וואס אין דעם ענין פון הלכה בפועל. פסק דין של הלכה בנוגע למעשה איז אין דערויף גלייכן זיך אויס פון ראשיכם שבטיכם ביז חוטב עציך ושואב מימיך, וואס אין דער כוונה און די הבנה והשגת טעמי המצוות איז קען זיין א חילוק מן הקצה אל הקצה, מה שאין כן בנוגע צו שונה הלכות דער ענין פון דעם פסק דין בנוגע לפועל וואס דאס איז געווען די הצעה אז מען זאל זיך מתאחד זיין דווקא אין דעם לימוד פון ספר הלכות הלכות וואס דאס איז דער ספר היד פון דעם רמב ם, אפילו דער שולחן ערוך פון בית יוסף וואס דארט איז דאך אויך ניטא די טעמי הלכות. אבער דארט איז דא בכמה מקומות אז ס'איז ניטאָ קיין פסק דין ברור. האט געבראכט איין דעה און געבראכט א צווייטע דעה. נאר דארף מען זוכן כללים און עניינים וואס דער בית יוסף האט געמיינט ווי מ'זאל טון בפועל. אבער וואס לערנט ער בגלוי? צוויי דעות? מער ווי צוויי דעות? על אחת כמה וכמה די שלחן ערוך פונעם אלטן רעבן. מה שאין כן דער ספר היד פון דעם רמב ם, ניט אזוי ספר המצוות, דווקא דער ספר היד, שרייבט ער אין הקדמה אז ער האט מדייק געווען אויף ניט שרייבן קיין טעמים און ניט שרייבן קיין מחלוקת און ניט שרייבן קיין דעות שונות, שרייבן א הלכה ברורה ובלשון קצרה. בשעת ס'רעדט זיך וועגן א ענין וואס מ'וויל נאך מוסיף זיין אין אחדות ישראל, אז דאס זאל זיין אין א ענין עיקרי, וואס ענין עיקרי ביי יעדער איד און ביי אלע אידן איז דאס תורה, א ענין עיקרי אויך פארבונדן מיט גאולה האמיתית והשלימה, וואס דאס איז עולם הבא ווי ער איז אין עולם הזה, וואס דאס איז פארבונדן מיט שונה הלכות. ענין עיקרי פארבונדן מיט גאולה ווי דערמאנט פריער, וואס ער זאגט אין מדרש ברענגט זיך אראפ אין ליקוטי תורה אין דברים בתחלתו, אז גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם, אז בזכות המשניות און ווי ער טייטשט דארטן אפ און מבאר, בזכות ההלכות פסוקות וועט קומען די גאולה. אט דעמאלט איז דער זמן אויף להוסיף א קביעות בזמן און קביעות בנפש. אין דעם לימוד הרמב ם כמדובר לעיל בארוכה אז אף על פי וואס דער רמב ם האט געוואלט אז מען זאל לערנען ספרו אין א לשון קצרה וברורה הלכות הלכות איז א דבר פשוט אז ער האט אויכעט הנאה כביכול דערפון אז מען איז זיך מפלפל בדברים, מען דארף אבער ניט פארבייטן דעם סדר. און לכל לראש דארף זיין דער ענין פון לימוד הרמב ם ווי דער רמב ם האט געוואלט על הסדר כפשוטו, און אויכעט על הסדר אין הבנה והשגה פון רמב ם, אז צום אלעם ערשטן דארף ער פארשטיין די הלכה ווי זי איז כפשוטו, אן מדמה מילתא למילתא, און ערשט דערנאך. קומט דער שפעטערדיגער לימוד אין רמב ם לאפשה לה, מיט די אלע פירושים שבדבר ווי זיי זענען פארבונדן מיטן רמב ם, און ויהי רצון אז דאס זאל נאך מער מוסיף זיין סיי אין די כמות פון די אידן וואס לערנען, האבן גענומען אויף זיך בלי נדר די קביעות עיתים בנפש ובזמן בנוגע צו לימוד הרמב ם, כולל אויכעט אז זיי זאלן משפיע זיין. אויף די צו וועלכע זיי קענען דערגרייכן און האבן נאך ניט גענומען אויף זיך די קביעות און טאן די אלע עניינים באופן של שמחה וטוב לבב וועט עס נאך מער פאראיינציקן אידן און פאראיינציקן דורך תורה אחת און אין תורה אחת גופא ניט אין איר חלק וואס אלו ואלו דברי אלקים חיים נאר אויכעט און אויכעט ובעיקר אין דעם חלק וואס הלכה כמותו, א דעה אחת, וואס דעמאלט איז מיד הן נגאלין וויבאלד אז אלע קערן זיך אום למקורם ושרשם, וואס יעדער איד האט ער זיך אן אות אין תורה, ישראל ראשי תיבות יש שישים ריבוא אותיות לתורה, בשעת ער איז זיך שב למקורם.